ברוכים הבאים טייערע אידן, טייערע רייכע, יעצטיגע רייכע און פיוטשער רייכע סוקסעספולע אידן צו גוט געלט נאמבער צען מיטן רייכן אדער יועץ פאר אנדערע אידן וויאזוי מצליח צו זיין און ווערן רייך, כ'ווייס נישט, ר' חיים עקשטיין די עקספערט, די מבין אויפן סטאק מארקעט אויף אינוועסטמענטס, און יעצט שוין אויך א מוסר שיעורים, כ'מיין ס'נישט קיין נייע זאך אבער כ'בין אזוי געגאנגען אין די לעצטע קורס, כ'ווייס אז עס האט נארוואס געענדיגט א קורס, וועגן אינוועסטן, טאקע אויסלערנען אידן אינוועסטן, נו? קוק אן, לאמיר דיר זאגן, דו פרעגסט מיך איך וועל דיר זאגן, איך האב זייער נישט ליב צו רעדן פון מיר, ס'איז זייער שווער פאר א מענטש צו רעדן פון זיך אליין אסאך מאל. רעד פון די מציאות הדברים, סתם וויאזוי די קורסים גייען. יא, ניין, כ'האב א אינטערעסאנטע טבע וואס דער אייבערשטער האט מיר אריינגעגעבן, וואס איך ווייס נישט זיכער. פון ווי ס'קומט, קען זיין איך דארף אפילו גיין פאר טערעפי פאר עס, כ'ווייס נישט. אז כ'האב זייער ליב צו מצליח זיין אין געוויסע זאכן, בעיקר ווייל כ'קען נאכדעם העלפן א צווייטן מצליח זיין מיט עס. ס'איז א מורא'דיגע זאך. יא. אפילו דו מיינסט עס נישט ערנסט. אפילו ווען דו וואלסט עס נישט געמיינט ערנסט. איך מיין עס זייער ערנסט. אבער דו טוסט עס. דאס איז די שענסטע זאך. דו טוסט עס. איך טרעף נאך סטרעטעדזשיס וויאזוי צו מצליח זיין, און איך כאפ מיך צו אסאך מאל צו עס. אפילו איך האב ברוך השם גענוג פלעצער ווי צו פארדינען געלט, איך מיין איך האב מיינע געשעפטן, אבער איך זע דאס איז נאך א זאך וואס מיינע תלמידים קענען ארויסנעמען הצלחה פון דעם, און איך לאוו עס, איך לעב פון דעם, איך ווייס נישט פארוואס, איך מיין, איך קען נישט זאגן עס איז גוטע מידות, ווייל ס'איז א טבע וואס איך האב, ס'איז נישט אזוי ווי, ס'איז נישט אזוי ווי, איי דאנט נאו, איך מיין ס'קומט ווייל איך האב זייער אסאך געסטראגלט אנפאנג. איך האב מיך אסאך געמוטשעט ביז איך האב געטראפן מיין הצלחה אין מיין ביזנעס ברוך השם, און אסאך מענטשן האבן געהאט א גרויס חלק פאר יעדע מין הצלחה וואס איך האב נאר געהאט ברוך השם, האט מיר דער אייבערשטער צוגעפירט צו די ריכטיגע מענטשן, סאו איך פיל גוט ווען איך קען זיין דער מענטש פאר א צווייטן. קענסט דעם טעם און דו פארגונסט עס פאר אנדערע אידן און דו באקומסט סיפוק פון דעם וואס דו האסט עס. יא, און וועגן דעם קום איך דא ארויף אויך. מורא'דיג. מורא'דיג, באמת מורא'דיג.

ווען ווען א מענטש מאכט א געוויסע טרענזעקשן אין די סטאק מארקעט, סאו לאמיר זאגן סימפל איינער קויפט א סטאק, וועלכע סטאק קויפט ער? יעצט גיימיר עס אנרופן עמעזאן סטאק,
ער קויפט א עמעזאן סטאק האט ער דאך יעצט א נכס,

וואס געשענט ווען א מענטש קויפט א הויז פון הונדערט טויזענט דאלער? האט ער א נכס פון א הויז וואס איז ווערט הונדערט טויזענט דאלער?
יא. איז די באנק אסאך מאל גרייט אים צו געבן א מארגעדזש פאר דעם?
יא.
וויפיל איז די באנק אים גרייט צו געבן א מארגעדזש? אמאל זעכציג פראצענט, אמאל פֿינף און זיבעציק פראצענט. דו'סט גאר א גוטע מארגעדזש בראוקער, ער קען דיר ערלעדיגן הונדערט פראצענט.
שוין. קענסטו מאכן.
האסטו באקומען פון די באנק הלוואה? יא. פון וויפיל? לאמיר זאגן הונדערט פראצענט האסטו באקומען א הלוואה פון הונדערט טויזנט דאלער.
אקעי. ווען איך האב א שער פון עמעזאן, אדער א סטאק פון עמעזאן, וואס איז ווערט דרײַ טויזנט דאלער. יא. האב איך דאך אויך עפעס א נכס. האסט א נכס וואס איז ווערט דרײַ טויזנט דאלער. סאו מיסטער באנק אפשר ווילסטו מיך בארגן געלט פאר דעם. און מיין סטאק וועט זיין די. די משכון.
די משכון. אז טאמער צאל איך נישט קענסטו נעמען די סטאק פון מיר. יא. יא. סאו דאס ווערט אנגערופן מארדזשין. מארדזשין מיינט אז איך קויף עס מיט א הלוואה. איך קויף די דריי טויזנט דאלערדיגע סטאק פון עמעזאן מיט א הלוואה. געווענליך די זעלבע בראוקערידזש, די זעלבע פלאץ וואס איז די שדכן פון די טרענזעקשאן. יא, דאס טייטש דער וואס די סטאק בראוקער וויאזוי מען רופט עס.
אדער די סטאק בראוקער אדער מען רופט עס די אנליין בראוקערידזש, נישט קיין חילוק וואס ס'איז. זיי זענען די וואס זיי גייען מיך צושטעלן די הלוואה. פאר די סטאק וואס איך קויף, וויפיל גייען זיי מיך בארגן, איז דא געוויסע חלקים וואס איז וואס איז די די די מעקסימום וואס די געזעץ זאגט אז זיי מעגן מיך בארגן פאר דעם, און נאכדעם קען יעדע בראוקערידזש, יעדע סטאק בראוקערידזש צולייגן זייערע אייגענע חומרות וואס זיי ווילן. סאו לאמיר זאגן די מעקסימום איז וויפיל? ס'איז דא אסאך סטרעטעדזשיס, אסאך סטראטעגיעס אין דעם, וואס אונז גיי, איך גיי נישט קאווערן די אלע זאכן ווייל ס'איז עכט נישט, פעלט נישט אויס מיין איך פאר די עולם צו וויסן. לאמיר זאגן, לאמיר גיין די מאוסט סימפל, די גרינגסטע זאך וואס איז ביי כמעט יעדע בראוקערידזש, איז אז ווען איך האב געלט וואס איך, וואס איך, איך קויף א סטאק פאר, וואס איך גיי האלטן פאר א לענגערע צייט, ווען איך זאג א לענגערע צייט מיין איך מער ווי א טאג, דאס הייסט איך גיי עס האלטן איבערנאכט, גיי איך קענען האבן פופציג פראצענט פון עס אין מארדזשין.

צוויי טויזנט צוויי הונדערט און פופציג דאלער. סאו פריער, מיט דיין פריערדיגע משל האב איך געדארפט אויפקומען מיט פופצן הונדערט.
פופצן הונדערט דאלער, ווייל דו גייסט עס האלטן פאר איבערנאכט. און מיט די יעצטיגע משל דארפסטו אויפקומען נאר מיט א פערטל פון די געלט וואס איז זיבן הונדערט און פופציג דאלער. ווייל אויב איך פארקויף עס נאך אין זעלבן טאג קוקט אן די באנק ווי די ריסק איז קלענער?
יא, ווייל זיי האבן נישט קיין ריסק וואס ס'גייט געשען איבערנאכט. אקעי זייער אסאך קען זאכן קען געשען בדרך הטבע, געדענקסט נאך? בדרך הטבע קען געשען אסאך זאכן איבער נאכט, אקעי? די בעסטע משל וואס איך קען זאגן איז מיט יארן צוריק איז געווען די גרינדער פון עפל האט איין טאג אנאונסט, פון אן קיין שום ווארענונג פארדעם אז ער וועט באקומען יענע מעשה, און יענע טאג איז איבער נאכט עפל אראפגעטראסקעט ווי משוגע.
סאו לאמיר זאגן אויב עמעזאן, דער וואס איז די גאנצע קאפ פון עמעזאן, זאל, כ'מיין, איך ווינטש אים אן געזונט מיט לעבן מיט פרנסה מיט אלע גוטע ברכות. שטעלט צו אסאך פרנסה פאר אסאך אידן.
שטעלט צו פרנסה פאר אסאך אידן, אבער אויב זאל איבער נאכט געשען עפעס מיט אים, גיבט עס א גוטן שאקל פאר עמעזאן. יא. סאו די בראוקערידזש האט א גרויסע ריסק אויב זיי לאזן דיך איבערנאכט מיט עס. אבער פארוואס ביינאכט ענדערש ווי אין די פאר שעה אינמיטן טאג? די פאר שעה אינמיטן טאג אויב ס'געשענט עפעס קענען זיי קליקן א באטן און דו ביסט אינדרויסן דערפון.
ווער זיי? די בראוקערידזש. אויב זיי זעען אז ס'טראסקעט אויף א משוגענעם פארנעם און זיי האבן שוין נישט קיין סעקיוריטי פון דיר. דעמאלטס וועלן זיי עס צומאכן.
קען מען שוין רעדן פון דעם.
אויב ס'געשענט איבערנאכט, די סטאק מארקעט מאכט זיך צו פיר אזייגער ניו יארק צייט.

גייסטו מוזן שנעל צומאכן דעם פאזישן, און אויב דו וועסט עס נישט טון וועט עס די בראוקער צומאכן.
וואס מיינט צומאכן די פאזישן?
פארקויפן די שעיר.
אקעי, פאר? האסט פארקויפט די שעיר און פערטיג, האסט דערלייגט דיין זיבן הונדערט פֿופֿציק דאלער און דער בראוקער האט צוריק באקומען זיין געלט.
אהא, סאו די, אהא, אהא, סאו די באנק איז מסכים זיין צו בארגן סאך מער, ווייל ער נעמט סאך, ער נעמט בעצם ממש נישט קיין ריסק, די באנק. ווייל טאמער זעט מען אז ס'קומט אן צו די פוינט ווי די באנק הייבט, קען שוין דערלייגן זייער געלט הלוואה. גייט מען צומאכן דיין פאזישן. יעצט לאמיר זאגן אז ס'איז נישט אזוי געפערליך ווי אונז האמיר עס אראפגעלייגט. לאמיר זאגן אז עמעזאן איז געפאלן פון דרײַ טויזנט דאלער צו צוויי טויזנט נײַן הונדערט דאלער.
אקעי. דו זיצט אין דעם מיט זיבן הונדערט און פֿופֿציק דאלער. און ס'קומט פיר אזייגער, דו מאכסט נישט צו דיין פאזישן.
אבער כ'האב מיך אונטערגענומען עס יא צו פארקויפן נאך היינט. האסט דיך נישט אונטערגענומען, האסט נישט געוואוסט, האסט נישט אויסגעהערט די קול מבשר שיעורים, בקיצור האסט עס געמאכט, ס'איז געלונגען, האסט געקליקט קליק קליק קליק קליק און ס'איז געלונגען, און דו ביסט אין א פאזישן, ס'איז יעצט פֿיר אזייגער האסט עס נישט צוגעמאכט. כ'האב נישט פארקויפט די סטאק. יא. איז ווען וועלט איז וועלט, וואלסטו יעצט געדארפט האבן פֿופֿצן הונדערט דאלער אין דעם.

האסט געצאלט פון דיין טאש פֿופֿצן הונדערט דאלער און דו האסט באקומען פֿופֿצן הונדערט דאלער מארדזשין, און ס'איז א דריי טויזנט דאלערדיגע סטאק, און לאמיר זאגן עמעזאן איז אראפגעפאלן פון דריי טויזנט דאלער צו צוויי טויזנט אַכט הונדערט דאלער. אויב עמעזאן איז אראפגעפאלן צו צוויי טויזנט אַכט הונדערט דאלער, קומט אויס אז דו האסט פארלוירן צוויי הונדערט דאלער יעצט.

ער וועט דיך עס צומאכן. קיצור, ער איז סעיף. כ'פארשטיי נישט קיינמאל, דאס הייסט יענער יענער קען יענער קען טוהן מיט מיין סטאק וויאזוי ער פארשטייט אזוי עס כאפט אן ער מאכט צו ער מאכט אויף און הפקר וועלט וואס? יא, קוק הער, וואס איך וואס מענטשן כאפן אסאך מאל נישט איז אז בשעת דו עפנסט דיין אקאונט באקומסט בערך צוואַנציק פלעצער וואו דו דארפסט סיינען, יעדע פון די צוואַנציק פעידזשעס וואו דו דארפסט סיינען האבן אזעלכע קליינע ווערטער וואס א צוואַנציק יעריגע אינגערמאן דארף אנטון זיידע'ס גלעזער כדי צו קענען דאס ליינען. און דארטן באווארענען זיי. און דארטן מאכן זיי דיך סיינען אלעס וואס זיי ווילן דיך מאכן סיינען, דו האסט נישט קיין השגה וואס דו האסט געסיינט אסאך מאל.

אקעי, סאו די מארדזשין קאל איז זייער א פשוטע זאך, סאו מארדזשין מיינט די הלוואה, מארדזשין קאל מיינט ווען די בראוקער רופט מיך האלא ווען איך בין נישט נאכגעקומען די תנאים אדער למשל ס'איז געפאלן צו סאך, מארדזשין קאל, פששש, רבי איד, אהער מיט די געלט, אהער מיט די געלט, האסט געסיינט אסאך, צוואנציג צעטליך מיט קליינע אותיות, זייער קלאר און זייער פשוט מיין איך רבי חיים, ניין? יא, אבער ס'איז דא נאך א צד וואס ס'קען געשען א מארדזשין קאל וואס דאס איז טאטעלי נישט אין דיין קאנטראל, ס'הייסט אז ביז יעצט האבן מיר אונז גערעדט א זאך וואס איז אין דיין קאנטראל. דו האסט געמאכט א מיסטעיק אז דו האסט גענומען א סטאק וואס דו האסט געדארפט האבן מער ווי זיבן הונדערט און פֿופֿציק דאלער מארדזשין ווייל דו לאזט עס איבערנאכט און דו האסט עס געלאזט איבערנאכט אן דעם וואס דו האסט געטון וואס דו האסט געדארפט טון איבערנאכט. אבער קענסטו אפמאכן אקעי איך גיי זיין וואויל און איך גיי קיינמאל נישט לאזן איך גיי טון וואס מען דארף איך גיי האבן גענוג גענוג קעש אינעווייניג אפילו איך לאז איבערנאכט פיין אבער וואס טוט זיך מיט די נעקסטע משל

דאס גייט זיין אונזער נייע דזשאוק פון היינט און ווייטער, דרך הטבע. יא. סאו ס'איז געשען אז ס'איז געפאלן צו צוויי טויזנט אַכט הונדערט דאלער. סאו יעצט קומט אויס אז פון מיין פופצן הונדערט דאלער האב איך דערלייגט וויפיל געלט? צוויי הונדערט.
כ'האב דערלייגט צוויי הונדערט דאלער. סאו יעצט קומט אויס אז איך האב דא דרײַצן הונדערט דאלער זיצן.
יא.
און אויב איך קוק אויף דרײַצן הונדערט דאלער, צוויי מאל דרײַצן הונדערט דאלער.

איז איז איז גייט דער בראוקער קומען און טון א זאך וואס ווערט אנגערופן א מארדזשין קאל, און זי גייט דיר זאגן ברענג נאך הונדערט דאלער.
פארוואס זאל איך ברענגן נאך הונדערט דאלער?
ווייל אויב דו האלטסט א סטאק איבער נאכט מוז זיין עטליעסט האלב פון די געלט דארפסטו האבן אינעווייניג. די שאדן האב איך גענומען פון צוויי הונדערט דאלער, און למעשה קומט יעצט אויס אז האלב פון די סטאק איז מער וויפיל איך אוין דא.
בקיצור, די באדעם ליין איז אז יעדע מאל

אקעי, סאו, סאו ס'איז נישט קיין הפקר וועלט, ידי על התחתונה, איך פונעם קויפער פונעם סטאק איז אייביג ידי על התחתונה, די באנק וואס געט די הלוואה איז אייביג גאראנטירט מיט זייער געלט, אז סיי די תנאים זאלן אויסגעפירט ווערן און סיי זיי זאלן נישט דערלייגן גארנישט, דאס איז בעסיקלי. דאס איז די באדעם ליין פון די גאנצע זאך, און און און און וואטש, פאר די פאנגסט אן צו ארום טרענזעקטן דארטן, ווייס די רולס אוו די געים, און ווען דו ווייסט נישט די רולס פאטשקע נישט ארום. און פאר דו טוסט עפעס זאלסטו יוזשעלי קענסטו אויפהייבן א טעלעפאן קאל, קאלן די בראוקער און קלאר מאכן אז דו זאלסט וויסן וואס דו טוסט, און נישט זאלסטו אריינפאלן אין עפעס א זאך וואס דו האסט נישט געוואוסט פארדעם, באט יא, געב אבאכט וואס דו טוסט, און אינמיטן אבאכט געבן בעט אסאך די אייבערשטער פאר סייעתא דשמיא,

און ער האט אסאך געטראכט וועגן וויאזוי צו קריעטן פעסיוו אינקאם, רבי חיים האסט אסאך געטון, טוסט נאך היינט דערין, כ'מיין כ'מיין דאס איז איינע פון די שטארקע זאכן וואס דו לערנסט אויס דעם עולם, וויאזוי צו קריעטן פעסיוו אינקאם, און ער שרייבט ער האט יעצט אוועקגעלייגט ער לייגט יעצט אוועק געלט פאר יעדן קינד אין א מיוטשעל פאנד דורך א בראוקער, און זיין שאלה איז צו דיין קורס איז געמאכט געווארן אויכעט פאר זיין קעיס, זיין קעיס איז טייטש אז מען רעדט נישט פון מיליאנען, מען רעדט פון א געוויסע טשאנק אוו מאני וואס ער וויל אינוועסטן, פאר יעדן קינד, און וויאזוי עס ריכטיג צו טון. יא, די קורס וואס דו גיבסט רבי חיים איז געווידמעט אויך פאר אזעלכע פאלן?
די קורס וואס איך געב האט עכט נישט צו טון מיט וויפיל געלט א מענטש האט.
אה ניין?
ניין, ווייל כ'וועל דיר זאגן וואס, ווען איך קוק אן א אינגערמאן וואס האט אוועקגעלייגט צוואנציג טויזנט דאלער, און א אנדערע אינגערמאן וואס האט אוועקגעלייגט א מיליאן דאלער, אסאך מאל איז פאר די אינגערמאן וואס האט אוועקגעלייגט צוואנציג טויזנט דאלער די צוואנציג טויזנט דאלער איז סאך סאך סאך חשוב'ער און וויכטיג, און און און און און אסאך ווי די אנדערע אינגערמאן מיט א מיליאן דאלער.
טאקע? יא, סאו צוואנציג טויזענט דאלער מיט א מיליאן דאלער איטס איטס נישט אבאוט נאמבערס וויט טינט אויף א פעיפער, ס'איז דא א לעבן דא וואס מען דארף, ס'איז דא א מענטש וואס איז ביהיינד, ביהיינד די גאנצע זאך, די מענטש האט א מיליאן דאלער, ער האט פארלירן זיין מיליאן דאלער, קען זיין ס'האט אים גארנישט געשעהן, אבער די מענטש מיט די צוואנציג טויזענט דאלער אויב ער גייט עס פארלירן קען זיין ס'איז א סאך סאך סאך א ערגערע תוצאה, ווי דעם אנדערן וואס פארלירט א מיליאן, סאו ס'איז קיינמאל נישט די נאמבער, די קוועשן איז אסאך מער עפעס אנדערש, ווי שטארק ווילסטו זיין אין קאנטראל וואס דו טוסט, זאלסט וויסן וואס דו טוסט, זאלסט נישט פלעין גיין בלינדערהייט מיט צוגעמאכטע אויגן, האפן אז ס'וועט שוין עפעס געשען, און און און און און נאכדעם וועסטו חס ושלום אויסגעפונען אויף די אויף די אויף אויף. אויף די וועג וואס דו ווילסט נישט אז עפעס האט זיך נישט אויסגעארבעט וואס דו ווילסט ס'זאל זיך אויסארבעטן, דאס איז די שאלה. א מענטש וואס איז גרייט צו גיין מיט צוגעמאכטע אויגן און די גאנצע וועלט איז גוט און יעדער וועט שוין מסדר זיין, ס'וועט שוין זיין, בדרך הטבע, מיט אהער מיט אהין, איז פאר אים איז נישט געמאכט געווארן די קורסעס. אבער פאר א אינגערמאן וואס ער וויל עכט וויסן וואס ער טוט און ער וויל ווערן בעסער יעדן טאג, איך זאג בעסער מיין איך צו זאגן אז ער וועט זיין מער עדיוקעיטעד אין די סוגיא וואס ער איז אזוי ביזי, איך מיין אז יעדער איינער וואס הערט די שיעורים וואס אונז רעד מיר דא האט עפעס א שייכות צו געלט, אדער אז ער ספענד געלט אדער אז ער סעיווט געלט אדער אז ער וויל סעיוון געלט אדער עס אינטערעסירט אים אביסל אז אפשר איין טאג וועט ער קענען, קיצור, ס'איז נאר געמאכט געווארן פאר די מינע מענטשן, ס'איז נישט געמאכט געווארן פאר מענטשן וואס זיי זאגן לאז מיך גיין שלאפן, איך האב נישט קיין נערוון. עס וועט שוין עפעס געשען און פערטיג, און איך מיין אז געווענליך אזא אינגערמאן האט נישט געסעיווט קיין צוואנציג טויזענט דאלער אויך נישט. סאו די סכום איז נישט נוגע, די ווארט איז נאר מיט די געלט וואס דו האסט, דו ווילסט טון האנדלען דערמיט ריכטיג, יא, אויב ווילסטו האנדלען דערמיט ערליך קוק אין שולחן ערוך, און אויב ווילסטו וויסן וויאזוי ריכטיג צו האנדלען דערמיט אז זאלסט מאכן און נישט דערלייגן און וויסן וואס דו טוסט, דעמאלטס איז דא די קורס. איז דא די קורס פאר דעם יעצט? ווען איינער געווענליך קומט ארויס פון די קורס, ס'געבט אים מורא'דיג אסאך איידיעס און געדאנקען און בכלל אין די ביזנעס וועלט, וואס ס'קען זיין אז דאס אליין וועט אים געבן נאך איידיעס וויאזוי ער זאל קענען אינקריסן, פארמערן זיין סעיווינגס, און
און ער זאל יא קענען צוקומען צו די פון א מיליאן דאלער, אבער דאס איז שוין א עקסטערע באנוס וואס קען צוקומען צו דעם.
געוואלדיג.